איר דארפט אים דארט ברענגען את עולותיך ואת זבחיך ובכורות בקרך ואת צאנך וכו'. וואס דאס איז אויכעט פון די טעמים וואס מסכת חולין איז קומט גלייך נאך דערויף מסכת בכורות ווי דער רמבם ברענגט עס אראפ אין הקדמתו צו פירוש המשניות. וואס דער פירוש כפשוטו איז דאך אז כי יבחר הווי ווי רשי ברענגט עס אראפ אז דאס גייט אויפן בנין בית המקדש, וואס דאס איז אויכעט פון די ראיות אז ס'דארף זיין בית מוכן להקריב בו קרבנות, כאטש דער רמבם ברענגט פון אן אנדער פוסק, אבער אין גמרא בכמה מקומות ברענגט מען זיך פונעם פסוק והיה כי יבחר הווי שמה תביא, וואס ווי כמדובר כמה פעמים בדוגמא ווי מ'זאגט אז ושכנתי בתוכם, ווי גערעדט פריער איז ווי אזוי האט געקענט זיין ושכנתי בתוכם אין פשוטו של מקרא דער משכן, איז געווען די הכנה דער נדיב לבו יביאנו, אז ס'איז געווען בנדיבות הלב די ושכנתי בתוך בתוך כל אחד ואחד, בדוגמא ווי גערעדט בנוגע צו בית המקדש השלישי אדורך דאס וואס מ'לערנט תורת הבית ובאותו היסוד, אז דאס איז די הכנה אז זאל זיין דער בית המקדש השלישי כפשוטו. על דרך זה אויכעט, ועל זה איז יבחר בארצות קומען אל המקום אשר יבחר הווי לשכן שמו שם, איז דאס בתורת הבעל שם טוב פון חי אלול וואס איז שוין אויכעט געדרוקט, אז דאס ברוחניות א יעדער איד מאכט פון זיך דעם בית המקדש, לשכן שמו שם, במילא מאכט ער אויכעט אל המקום וואו דער אייבערשטער ברענגט אים, מאכט ער דארטן די ענין פון א בית המקדש, א מקום מוכן אז דארט זאל זיין יראה און יראה את פני הווי אלקיך, דארטן זאל מען זען געטליכקייט, ביז אין הווי אחד מיט אלע פירושים שבזה. און אויכעט להקריב קרבנות און ביידע קרבנות סיי עולותיך סיי זבחיך ווי גערעדט פריער בנוגע צו די חלוקה אז דאס איז געווען עניינים וואס מען האט מקריב געווען אויפן מזבח און דאס וואס מען האט געגעבן לכהנים ולבעלים און די חלוקה כללית פון די מצוות מצוות וואס זיי זענען עולותיך מער ניט ווי בין אדם למקום און זבחיך וואס זיי האבן ביידע זאכן דאס אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, און ס'איז אויכעט בין אדם לחבירו, דאס איז דא א חלק לכהנים, ביז א חלק לבעלים, ביז א חלק אפילו לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם. וואס דאס איז דאך אויכעט איינע פון די טעמים פון גלות בכלל, וואס דערפון איז פארשטאנדיק בנוגע אויכעט צו א גלות פון איינעם פון א יחיד ומיוחד, אז בשעת ווי ס'איז מבואר בארוכה אין חסידות בשעת ס'איז געווען סיהרא באשלמותא איז געווען די געטליכקייט די ליכטיגקייט דעמאלט איז באופן פון א מדורה האט עס צוגעצויגן די ניצוצות אז מלכה שבא האט אליין געבראכט די ניצוצות קדושה אין ירושלים משחרב בית המקדש וואס דעמאלט איז דער פייער א קלענערע קאן ער ניט צוציען

דער אויכעט בגלות און איצטער געפינט זיך דארט דער ציון זיינער מיט די אלע עניינים פון התעוררות פון יראת שמים און האלטן זיך ביי אידישקייט און לימוד התורה וקיום המצוות וואס לולא אט דעם נורא עלילה על בני אדם מיט דעם גאנצן ענין ווייס מען ניט ווי דאס וואלט דארטן אויסגעזען. בדוגמא ווי דאס אין די כללות ההוראה אין תורה שבעל פה אז ס'מוז זיין גולה לברבריא וויבאלד ער האט ניט קיין גרעסן פייער אז דאס זאל צוציען די ניצוצות אז זיי זאלן קומען ממקום רחוק. וואס דאס איז אויכעט א לימוד און הוראה פאר יעדערן.

און ערשט נאך דערויף ווי ס'איז דא דער ענין התפילה וואס כעבדא קמי מרא איז ערשט דערנאך קומט צו גיין אכילה ושתיה הכנס בהם מנהג דרך ארץ מיט אלע פרטים שבדבר ווי ער זאגט דערנאך אין פסוק וזבחיך ס'איז טאקע אויכעט אין דערויף דער מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו ס'אבער אויכעט אין דערויף דא דער ענין פון הכנס בהם מנהג דרך ארץ דעם חלק וואס ער באקומט, און אז דאס ווערט די הכנה קרובה, בדוגמא ווי מ'האט מסיים געווען דעם שיעור חומש לפני זה, ערב פון כ' אב, אז ס'זאל זיין דער ענין פון מנוחה מכל אויביך מסביב זאל זיין אויכעט דורך דער החלטה אז מ'רעכנט זיך ניט מיט זיי, און מ'איז זיי אינגאנצן מבטל, איז אט דאס וועט אויכעט זיין א מיד הן נגאלין און ס'וועט זיין כפשוטו אז מ'וועט קומען אל המקום אשר יבחר הוי' אלקיך בו לשכן שמו שם אז יבנה בית המקדש במקומו און דערנאך דער ויקבץ נדחי ישראל והיתה להוי' המלוכה ובקרוב ממש.